און דער געראטעוועטער איז געווען א איד א בעל צדקה, האט ער באנטשען די טובה נישט פארגעסן, ער האט אים דעם געהארגעטנס בייטש איבערגעגעבן, באנטשע איז א שמייסער געווארן, נאך מער, ער האט אים חתונה געמאכט, נאך מער, ער האט אים אפילו מיט א קינד פארזארגט, און באנטשע האט אלץ געשוויגן. מיך מיינט מען, מיך, באפעסטיגט זיך באנטשע אין דער דעה, און האט דאך נישט די העזה אן אויג צו ווארפן אויפן בית דין של מעלה. ער הערט זיך ווייטער איין צום מלאך מליץ. ער האט געשוויגן אפילו ווען זיין בעל טובה האט אין קורצן באנקראטירט און אים זיין לוין נישט באצאלט. ער האט געשוויגן אפילו ווען דאס ווייב איז פון אים אנטלאפן און איבערגעלאזט אים א קינד אויף דער ברוסט. ער האט געשוויגן אפילו מיט פופצן יאר שפעטער ווען דאס קינד איז אויסגעוואקסן און גענוג שטארק געווען באנטשען ארויסצואווארפן פון שטוב. מיך מיינט מען, מיך, פרייט זיך באנטשע. ער האט אפילו געשוויגן הויבט אן ווייכער און טרויעריקער דער מליץ יושר ווען דער אייגענער בעל טובה האט זיך מיט אלע אויסגעגלייכט נאר אים קיין גראשן שכירות נישט צוריקגעגעבן און אפילו דעמאלט ווען ער איז באנטשען ווייטער פארנדיג אויף א קאטש מיט גומענע רעדער און פערד ווי לייבן איבערגעפארן. ער האט אלץ געשוויגן. ער האט אפילו דער פאליציי נישט געזאגט ווער עס האט אים צורעכט געמאכט. ער האט געשוויגן אפילו אין שפיטאל ווען מען מעג שוין שרייען. ער האט געשוויגן אפילו ווען דער דאקטער האט אן פופצן קאפיקעס נישט געוואלט צוגיין צו זיין בעט און דער וועכטער אן פינף טוישן אים די וועש. ער האט געשוויגן ביים גוסס'ן, ער האט געשוויגן ביים שטארבן, קיין ווארט קעגן גאט, קיין ווארט קעגן לייט. דיקסי. באנטשע הויבט אן ווייטער צו ציטערן אויפן גאנצן לייב, ער ווייסט אז נאכן מליץ יושר גייט דער קטיגור, ווער ווייסט וואס דער וועט זאגן.

הויבט ער נאכאמאל אן, נאר ווייכער און האקט ווייכער אפ. ענדליך הערט זיך פון דעם אייגענעם האלז ארויס כמעט א ווייך קול, רבותי, ער האט געשוויגן, וועל איך אויך שווייגן.

און באָנטשע צעוויינט זיך דאָס האַרץ. ער וואָלט שוין אַצינד די אויגן געעפֿנט, נאָר זיי זענען פֿאַרפֿינצטערט פֿון טרערן. עס איז אים אַזוי זיס וויינענדיק קיינמאָל נישט געווען. מײַן קינד, מײַן באָנטשע! זייט די מוטער איז געשטאָרבן, האָט ער אַזוין קול און אַזוינע ווערטער נישט געהערט. מיין קינד, פירט ווייטער דער אב בית דין, דו האסט אלץ געליטן און געשוויגן, עס איז נישט דא קיין גאנץ גליד, קיין גאנץ ביינדל אין דיין לייב אן א וואונד, אן א בלוטיג ארט, עס איז נישט דא קיין איין באהאלטן ארט אין דיין נשמה וואו עס זאל נישט בלוטן, און דו האסט אלץ געשוויגן. דארט האט מען זיך נישט פארשטאנען דערויף, דו אליין האסט גאר אפשר נישט געוואוסט אז דו קאנסט שרייען, און אז פון דיין געשריי קענען יריחו'ס מויערן ציטערן און איינפאלן, דו אליין האסט פון דיין פארשלאפענעם כח נישט געוואוסט. אויף יענער וועלט האט מען דיין שווייגן נישט באלוינט, נאר דארט איז דער עולם השקר, דא אויפן עולם האמת וועסטו דיין לוין באקומען, דיר וועט דאס בית דין של מעלה נישט משפט'ן, דיר וועט עס נישט פסק'נען, דיר וועט עס קיין חלק נישט אויס און נישט אפטיילן, נעם דיר וואס דו ווילסט, אלץ איז עס דיינס. באנטשע הייבט דאס ערשטע מאל די אויגן אויף ער ווערט ווי פארבלענדט פון דעם ליכט פון אלע זייטן, אלעס בלאנקט, אלעס בלישטשעט, פון אלעס יאגט שטראלן, פון די ווענט, פון די כלים, פון די מלאכים, פון די דיינים, סאמע ענגלען. ער לאזט די מידע אויגן אראפ. טאַקע? פֿרעגט ער מסופּק און פֿאַרשעמט. זיכער! ענטפֿערט פֿעסט דער אַבֿ בית-דין. זיכער! איך זאָג דיר, אַז אַלץ איז דײַן. אַלץ אין הימל געהערט צו דיר. קלײַב און נעם װאָס דו װילסט, דו נעמסט נאָר בײַ דיר אַלײן. טאַקע? פֿרעגט באָנטשע נאָך אַ מאָל, נאָר שױן מיט אַ זיכערן קול. טאַקע! טאַקע! טאַקע! ענטפֿערט מען אים אױף זיכער פֿון אַלע זײַטן. נו, אױב אַזױ, שמײכלט בונטשי, װיל איך טאַקע אַלע טאָג אין דער פֿרי אַ הײסע בולקע מיט פֿרישער פּוטער. דײנים און מלאָכים האָבן אַראָפּגעלאָזט די קעפּ פֿאַרשעמט. דער קטיגור האָט זיך צעלאַכט. אַ כּעס פֿון אַ ייִדענע פֿון יצחק-לײבוש פּרץ. דאָס קלײנע שטיבל איז פֿאַרחושכט, װי אין אים דער דלות, אױף װעלכן עס װײנען אַלע פֿיר װענט. אינעם אפגעריסענעם סופיט שטעקט א האקן, א יתום נאך א געוועזענעם הענגלייכטער. דער גרויסער אפגעשיילטער אויוון איז ארומגעגארטלט ביי די לענדן מיט א גראבן זאק, שטייט איבערגעבויגן אן א זייט און קוקט אריבער צו זיין פינסטערן שכן צום ליידיגן שווארצן קוימען אויף וועלכן עס ליגט אן איבערגעדרייטער טאפ מיט אן אנגעברענטן ראנד, און אין א זייט, אן עליו השלום, א צעבראכענער לעפל, דער בלעכענער גיבור האט געהאט אן ערליכן טויט, ער איז געפאלן אין דער מלחמה מיט אן אויסגעדארטער איינגעשפארטער נעכטיגער קאשע. דאס שטיבל איז איבערגעפולט מיט כלים, עס שטייט א הימל-בעט פארהאנגען מיט צעריסענע פארהענגלעך, דורך די לעכער קוקט אַרױס דאָס בעטגעװאַנט אָן ציכלעך מיט רױטע פֿאַרפֿעדערטע אױגן. עס שטײט אַ װיגל, פֿון װעלכן עס שײַנט אַרױס אַ גרױס געלבלעך קעפּל פֿון אַ שלאָפֿנדיק קינד. עס שטײט אַ קאַסטן, באַשלאָגן מיט בלעך, מיט אַן אָפֿענעם הענגעלשלאָס. עס מוז שױן דאָרטן קײן גרױס עשירות נישט זײַן. עס שטײט נאָך אַ טיש מיט דרײַ בענקלעך. דאָס הילצערנע מעבל איז אַמאָל רױט געפֿאַרבט געװען, הײַנט איז עס טונקל-ברודיק. רעכנט נאך צו א שאף, א פאמישאף, א פאס וואסער, א קאטשער מיט א לאפעטע, וועט איהר פארשטיין אז מע קאן שוין אין שטיבל פון ד' אויף ד' קיין שפילקע נישט אריינווארפן. און דאך זענען דא אן ער און א זי. זי, א אידענע אין די מיטעלע יארן, זיצט אויף א קאסטן וואס פילט אויס דאס ארט צווישן הימל-בעט און דער וויג. זי האָט אין דער רעכטער האַנט דאָס איינציקע קליינע פאַרגרינטע פענצטער, לינקס דעם טיש. זי אַרבעט אַ זאָק, שאָקלט צו דאָס וויגל מיטן פוס און הערט זיך איין, ווי ער לערנט ביים טיש. און ער לערנט מיט אַ זינגעוודיק וואָלאַכיש וויינענדיק קול. ער לערנט און באַוועגט זיך אומרואיק, אָפּגעריסן און נערוועז. טייל ווערטער שלינגט ער, טייל צילט ער, טייל כאפט ער, טייל היפערט ער איבער, טייל אקצענטירט ער און דריקט אויס מיט ליבשאפט, טייל שיט ער גלייכגילטיג ארויס ווי ארבעס פון זיין זאק. דערביי רוהט ער נישט א רגע, דא כאפט ער ארויס פון קעשענע אן אמאל רויט און גאנץ געוועזענע פאטשיילע, ווישט זיך די נאז, דעם שווייס פון פנים און שטערן, באלד לאזט ער זי אראפ

ביי דער גאַנצער צייט קנייטשט זיך אים זיין בלאַסער שטערן און נאָז, די לאַנגע ברעמען ווערן אונטער דער איבערגעלייגטער הויט פון שטערן כמעט פאַרלוירן. דערווייל גיט אים, דאַכט זיך, עפּעס אַ שטאָך אין דער ברוסט, כאַפּט ער און דערלאַנגט זיך מיט דער רעכטער האַנט אויף דער לינקער זייט אַן על-חטא. ראפטום פארלייגט ער דעם קאפ לינקס, דריקט צו מיט א פינגער די לינקע זייט נאז, מאכט מיט דער רעכטער זייט א קינסטליכע פאנטאנע, ווארפט איבער דעם קאפ רעכטס, די פאנטאנע שפריצט פון דער רעכטער זייט נאז, און אינמיטן כאפט ער א שמעק טאביק, ס'הוידעט זיך בעסער, דאס קול קלינגט, דאס בענקל קנאקט, עס רודערט דער טיש. דאס קינד וועקט זיך נישט, עס איז געוואוינט צו דער מוזיק. און זי, דאָס יונגערהײט אײַנגעשרומפּענע װײַב, זיצט און שעפּט נחת פֿון מאַן. זי לאָזט פֿון אים קײן אױג נישט אַראָפּ, איר אױער פֿאַרלירט ניט קײן אײנציקן טאָן פֿון זײַן מױל. אַ מאָל זיפֿצט זי, ער זאָל, טראַכט זי, טױגן צו דער װעלט װי צו יענער, װאָלט איר דאָ אױך װאױל געװעזן, דאָ אױך. מאַ! טרייסט זי זיך, ווער שמועסט פון א כבוד, נישט יעדער איז זוכה צו ביידע טישן. זי הערט זיך איין, איר איינגעשרומפן פנים ענדערט זיך, דאס אויך וואס אמאל זי איז אויך נערוועז. ערשט איז דערויף אויסגעגאסן געווען א ווילדע הנאה, אויף אזויפיל נחת האט זי פון זיין תורה געשעפט, דערמאנט זי זיך אז היינט איז דאך שוין דאנערשטיג, אז ס'איז דאך קיין דרייער אויף שבת נישטא, און דאס גן עדן ליכט אויפן פנים ווערט וואס אמאל טונקעלער און טונקעלער, ביז דער שמייכל פארשווינדט פון גאנצן פנים. דערנאך ווארפט זי א בליק דורכן פארגרינטן פענסטער, קוקט אויף דער זון, עס מוז שוין זיין שפעט און עס איז שוין נאך אין שטוב קיין לעפל ווארעם וואסער נישטא, און די שפיזלעך בלײַבן איר שטײן אין דער האַנט, אַ טונקעלער שאָטן האָט שױן דאָס פּנים באַדעקט. זי װאַרפֿט אַן אױג אױפֿן קינד. עס שלאָפֿט שױן אומרויִק, עס װעט זיך באַלד אױפֿכאַפּן. עס איז פֿאַרן קראַנקן קינד קײן טראָפּן מילך נישטאָ. און פֿון שאָטן איז שױן אַ װאָלקן געװאָרן, די שפּיזלעך הײבן זיך אָן אין דער האַנט צו ציטערן, צו װאַרפֿן זיך. און אז זי דערמאנט זיך נאך אז אויסער דעם גייט צו פסח אז די אוירנגלעך מיט די בענטש לייכטער זענען פארזעצט, דער קאסטן לעהר, דער הענגלייכטער פארקויפט, הייבן אן די שפיזלעך גאר מערדעריש צו טאנצן, דער וואלקן אויפן פנים ווערט טינקל בלוי אנגעלאדן, און די קליינע גרויע אויגן וואס מען זעהט קוים ארויס פון אונטערן טיכל אויפן קאפ באווייזן זיך בליצן. ער זיצט נאך אלץ און לערנט, ער באמערקט נישט אז עס מאכט זיך א געוויטער, אז עס ווערט אלעמאל געפערליכער, אז זי לאזט ארויס דעם זאק מיט די שפיזל פון דער האנט און הייבט אן קנאקן די אויסגעדארטע פינגער, אז זי קנעטשט איין דעם שטערן פאר ווייטיג, איין אויג ווערט צוגעמאכט און דאס צווייטע קוקט אויף אים מעסער שפיציג אויפן מאן דעם למדן, אז עס וואלט אים, ווען ער זאל עס זען, קיל געווארן אין אלע אברים, דאך זעט ער נישט, װי אירע בלױע ליפּן ציטערן, װי די גאָמבע ציטערט, װי עס קלאַפּט איר אַ צאָן אין אַ צאָן, װי זי האַלט זיך אײַן מיט אַלע כּוחות נישט אױסצוברעכן, װי דער דונער רײַסט זיך און רײַסט און עס דאַרף נאָך אַ קלײניקײט ער זאָל אַרױס פֿון מױל? און דאָס קלײניקײט האָט זיך געטראָפֿן. ער לערנט און זאָגט שמע מינה תּלת און טײַטשט זיך אױס בנעימות, איז דאָך פֿון דאַנען געדרונגען ער וויל זאגן דריי, נאר דאס ווארט געדרינגען איז שוין גענוג געווען, אן דעם ווארט האט זיך אנגעכאפט דאס פארביטערטע הארץ, דאס איז געוועזן דער פונק צום פולווער. איר שטארקער ווילן פלאצט, דאס אומגליקליכע ווארט האט געעפנט אלע פארהאמערטע טויערן, אויפגעהאקט אלע ריגלען, אויסער זיך איז זי צוגעשפרינגען צום מאן מיט פיאנע אין מויל, מיט נעגל אין פנים אריין. געדרינגען זאגסטו? געדרינגען? אוי א דרינגעניש זאל אויף דיר קומען רבונו של עולם, האט זי אויסגעשריגן פון א הייזעריג קול פאר כעס, א דרינגעניש רבונו של עולם, יא יא, האט זי ווייטער מיט א שלאנגן קול געסיטשעט, פאר פסח, דאנערשטאג, ס'קינד קראנק, קיין טראפן מילך, הא? עס פארפעלט איר אטעם, די איינגעפאלענע ברוסט שלאגט פאלעס, פון די אויגן יאגן בליצן. ער בלייבט ווי פארשטיינערט. בלייך איז ער אויפגעשפרינגען פון בענקל אן אן אטעם פאר שרעק. ער האט זיך הינטערוויילעכס געריקט צו די טיר. זיי שטייען איינס קעגן דעם אנדערן און קוקן זיך אן. ער מיט גלעזערנע אויגן פאר שרעק, זי מיט ברענענדיגע פאר כעס. ער באמערקט דאך באלד אז זי האט פאר כעס קיין שליטה נישט. נישט איבער די צונג, נישט איבער די הענט, די אויגן ווערן אים אלע מאל קלענער, ער כאפט אן עק פון די פאטשיילע אין מויל, ער רוקט זיך נאך אלץ אפ, אטעמט טיפער, מורמלט, הער, הער, דו אישה, ווייסט וואס איז ביטול תורה? נישט לאזן דיין מאן לערנען, הא? אלץ פרנסה, הא? און ווער גיבט דעם פייגעלע? אלץ נישט גלייבן אין גאט? אלץ יצר הרע? אלץ נאר די וועלט?

גיהנום, פייער, הענגען אויף דער צונג, ארבע מיתות בית דין. זי שווייגט. דאס פנים אירס איז שוין ווי א קרייד. ער פילט אז ער טוט נישט גלייך, אז ער דארף זי נישט אזוי קרענקען, אז ער רעדט נישט ערליך. נאר איינהאלטן קען ער זיך שוין נישט. אלעס שלעכטסטע וואס ער האט ביז אהער אין זיך געהאט, שיטן זיך אים ארויס. ער קען זיי נישט איינהאלטן. ווייסט וואס טייטש גייט זיין קול איבער ווי אין א בייזן דונער סקילה? דאס הייסט ווארפן אין גרוב אריין און פארשיטן מיט שטיינער שריפה פירט ער ווייטער און וואונדערט זיך אליין אויף זיין העזה שריפה דאס הייסט אריינגיסן אין די געדערים א לעפל הייס קאכדיג זידיג בליי הרג איז בסייף דאס הייסט מען האקט אפ דעם קאפ מיט א שווערד אט אזוי און ער מאכט א באוועגונג ארום האלז היינט חנק ווערגן, הערסט? ווערגן, פארשטייסט? ביטול תורה, אלץ פאר ביטול תורה. דאס הארץ טוט אים שוין וויי פאר רחמנות אויף זיין קרבן, נאר עס איז אים דאס ערשטע מאהל ער זאל אזוי גובר זיין, עס פארשיכור'ט אים, אזא נארישע אידענע, ער האט ביז אהער גארנישט געוויסט אז מען קען זי אזוי איבערשרעקן, אָט דאָס איז ביטול תורה! שרײַט ער ענדלעך אױס. ער האַקט דאָך אָפּ, זי קען דאָך צו זיך קומען און כאַפּן אַ בעזעם! ער שפּרינגט צוריק צום טיש, פֿאַרמאַכט די גמרא און לױפֿט אַרױס. אין בית-מדרש אַרײַן גײ איך! שרײַט ער צו איר שױן מיט אַ װײכערער שטימע און פֿאַרמאַכט נאָך זיך די טיר. דאָס געשרײ מיטן קלאַפּ פֿון דער טיר האָט אױפֿגעװעקט דאָס קרענקלעכע קינד. עס הױבט לאַנגזאַם אױף די שװערע ברעמען, דאָס װעקסן-געל פּנים פֿאַרקרימט זיך און עס הײבט אָן צו פֿײַפֿן אונטער געשװאָלענעם נעזל. נאָר זי שטײט אַלץ אױף איר אָרט אױסער זיך װי פֿאַרשטײנערט און הערט נישט דעם קינדס קול. האַ! רײַסט זיך איר אױס ענדלעך אַ הײזעריק קול פֿון דער פֿאַרענגטער ברוסט אַרױס, אַזױ, נישט די װעלט, נישט יענע װעלט, הענגען, זאָגט ער, װערגן, זאָגט ער, הײסע סמאָלע, בלײַ! זאגט ער, ביטול תורה? גארנישט מיר? מיר גארנישט? העשעט איר אין צעריסענעם הארץ, דא הונגער אן א קלייד אן בענטשלייכטער אלץ נישט דאס קינד הונגעריג קיין טראפן מילך און דארט הענגען הענגען אויף דער צונג ביטול תורה זאגט ער הענגען הא הא רייסט זיך אויס איר פארצווייפלט קול הענגען יא, נאר דא, באלד, אלץ איינס, נאך וואס ווארטן? דאס קינד הייבט אן העכער צו וויינען, נאר זי הערט אלץ נישט. א שטריק! א שטריק! שרייט זי אויס אויסער זיך, און זוכט מיט פארבלאנדזשעטע אויגן א שטריק אין אלע ווינקעלעך. א שטריק! וואו נעמט מען? זאל ער שוין מיין געביין דא נישט טרעפן? לאָמיך כאָטש דאָס גיהנום פּטור ווערן, זאָל ער וויסן, זאָל ער זיין אַ מאַמע, זאָל ער, אַ כּפּרה בין איך אַ מלאך-המוות אַן עק, אַן עק זאָל זיין אַ שטריק! זי דערמאָנט זיך, אַז עס ליגט ערגעץ אַ שטריק, יאָ, אונטערן אויוון. מען האָט געזאָלט אויפן ווינטער דעם אויוון איבערבינדן, ער מוז נאָך דאָרט ליגן. זי לויפט צו און געפינט דעם שטריק. אַ פֿרײד, זי האָט געפֿונען דעם אוצר! זי װאַרפֿט אַן אױג אױפֿן סופֿיט, דער האַקן זיצט, זי דאַרף נאָר אױפֿן טיש אַרױף! זי שפּרינגט אַרױף. נאָר פֿון דער הױך דערזעט זי, אַז דאָס דערשראָקענע, פֿאַרחלשטע קינד איז אױפֿגעזעצט, עס בײגט זיך איבערן װיגל, עס װיל אַרױס, אָט-אָט פֿאַלט עס אַרױס! מאַמע! האָט דאָס קינד קױם אױסגעריסן פֿונעם שװאַכן העלזל.

שרייט זי אויס אין איין אטעם און שטופט דעם קינד די אויסגעדארטע ברוסט אין מויל אריין, נא, צי, בייס! סוף פון דער דערציילונג. סוף פון קאסעט.